עס איז א צווייטע וואך נאך שבועות, ווייסט אז די סדר מנהג איז אז מען דארף פארגעסן פון די ימים טובים, איין וואך באקומט מען נאך א טשענס צו זאגן אז עס איז די שבת נאך יום טוב אזוי ווי די חסידים זאגן, אבער צוויי וואכן נישט די מנהג, אבער די פאקט איז נאך אזוי. און וואס דאס מיינט איז אזוי ווי אונז לערנען כסדר, מען דארף טרעפן לענגערע וועגן צו ממשיך זיין די תורה, און די תורה האט זייער א אינטערעסאנטע סדר, אזוי ווי מיר האבן שוין גערעדט, הייבן אן צו רעדן, בפרט אז מען קוקט אין ספר במדבר וואס איז די ספר וואס אונז לערנען די טעג, וואס מען לייענט על כל פנים אין די אין שול שבת, צו מען לערנט עס איז נאך א שאלה. די תורה האט א סדר ווי אונז האבן שוין געזען פאר א וואך ס'דא די ענין פון פרשה שנשנית למשל די ערשטע פרשה וואס שטייט די וואך איז דאך שוין די דריטע מאל לכאורה וואס עס שטייט די זעלבע פרשה די מצוה פון הדלקת המנורה און ס'טאנצט פון דעם צו די ענין פון די לוויים און צו דעם פון דעם צו נאך ענינים פון פסח שני און פון עניני חצוצרות פון די מסע המשכן און אזוי ווייטער. און וואס אונז זעהן סיי פון די תורה אליינס סיי די תורה שבכתב וואס איז געבויט אין אזא סדר און באמת אויך די תורה שבעל פה און בפרט די ספר הזוהר וואס מען קען זעהן ווען איינער קוקט די גאנצע זוהר אויף די גאנצע סדרה מען קען זעהן ס'דא אזא סארט סדר זאגן אזוי אזוי וואס מ'זאגט פאר א וואך אביסל א אנדערע וועג מ'זאגט עס אזוי. די זאך וואס אונז מוטשען זיך כסדר איז א קשיא וואס גייט אזוי. תורה איז למעלה מן הזמן, ארוכה מארץ מדה, און דער פשוט'ער וועג פון דאס זאגן מיינט עס, ס'נעמט זייער אסאך צייט אנצוקומען צו די תורה. למשל, א מענטש לעבט, קען לערנען פאר צוואנציג יאר פון זיין לעבן, מיר זאגן די תורה נעמט צוויי הונדערט יאר צו לערנען. לפחות, דאך אזא און תורה מיינען אונז דאך אין די ברייטע סענס, נישט אפשר אלע הלכות, צו אלע אגדות, און אלע ווערטער וואס שטייט אין די תורה, מען קען, רבי חיים קנייבסקי קען לערנען יעדע יאר אלע ווערטער וואס שטייט געדרוקט אין די ספרים וואס זענען, מען קען זאגן עיקר התורה, יא, תורה שבכתב, תורה שבעל פה פון חזל און אזוי ווייטער. אבער דאס איז דאך אלץ נאר א הכנה, ס'איז דאך אלץ נאר א התחלה פון חכמת התורה, פון חכמת העולם, ס'איז דאך די היינו הך. עס נעמט טויזענטע יארן אפשר, אפשר מען קען זאגן מענטשן לערנען נאך די תורה פון די צייט פון משה רבינו, פון די צייט פון אברהם אבינו, פון די צייט פון אדם הראשון, און מ'האט נאכנישט געענדיגט, יעדער איינער קען די ווארט פון בעל שם טוב תורת השם תמימה איז נאכאלץ גאנץ, דאס איז איין איין מצד אחד, און אפילו מען דארף נישט אפילו גיין אזוי ווייט אז עס נעמט טויזענט יאר צו לערנען די תורה, מען קען זאגן אפילו עס נעמט אפאר יאר אפאר יאר צו לערנען די תורה. פאקט איז אבער אז א מענטש לעבט נישט אפאר יאר, א מענטש לעבט נישט אויף ער קען לעבן אפאר יאר, קען לעבן זיבעציג יאר, אבער ער לעבט זיי נישט אויף איין מאל. א מענטש לעבט א טאג אויף א מאל, ס'איז די פאקט, קוים א טאג אויף א מאל, אפשר א שעה אויף א מאל, איינער איז מצליח, שטארק מוצלח, קען לערנען שעות רציפות, אפאר שעה אויף א מאל, מער פון דעם איז, די מח פון א מענטש ארבעט נישט אזוי, די קאפ פון א מענטש, די גוף פון די מענטש, איז ווי פיט מען אריין? אזוי דער בארדיטשובער רב האט געפרעגט א קשיא, מען דארף אריינפיטן אזא גרויסע גאט אין אזא קליינע ספר? מען קען אויך פרעגן אויף די ספר אליינס, ווי פיט מען אריין אזא גרויסע חכמה אין אזוי ווייניג צייט? און דאס איז דאך א אמת'דיגע קשיא, מען וואלט דאך געקענט זאגן א תירוץ. איך וויל שולל זיין פארוואס די תירוץ איז נישט קיין גוטע תירוץ. דו קענסט זאגן א תירוץ וואס פרעגסטו אז מען דארף לערנען די תורה וואס איז אזוי לאנג למשל א גאנצע מסכת נעמט א יאר צייט זעקס חדשים למשל לפחות צו פארשטיין צו לערנען זאגסטו וויאזוי גייסטו עס לערנען אין דריי מינוט די תירוץ איז דאך פשוט מען דארף נישט דארפסט דאך סך הכל האבן אלע אינפארמעישן אין דיין זיכרון אלע אלע משניות אלע הלכות וואס איז דא אין די סוגיא דארפסט האבן אין דיין זיכרון נו לייגסט אריין איינס אויפאמאל ביז ס'איז זיך מצטבר אין דיין קאפ. און די סיבה פארוואס דאס איז נישט קיין תירוץ איז ווייל דאס איז דאך די עיקר נקודה וואס איך וויל ארויסברענגען, ידיעת התורה אדער ידיעת החכמה, האבן חכמה אין קאפ, האבן חכמה בלב, מיינט צו האבן די גאנצע ברייטקייט, די גאנצע לענג, די גאנצע אריכות פון די תורה אין מיין קאפ יעצט, אין מיין לב אין מיין הארץ יעצט אין מיין השגה יעצט ס'איז דאס וואס כ'האב עס כ'קען זאגן פאטענטשעלי כ'האב עס אז כ'קען זיך געדענקען אז מ'וועט מיך דערמאנען אז מ'וועט פרעגן א שאלה פון עני חלק אין די מסכת איך וועל קענען וויסן אזוי ווי שטייט אין רמ"א וואס הייסט תלמיד חכם ער קען נושא ונותן זיין ברוב מקומות הש"ס אז מ'וועט אים פרעגן וועט ער וויסן עס וועט נישט זיין פרעמד דאס איז טאקע א גרויסע מדריגה ס'דאך א גוטע זאך אבער דאס הייסט נאכנישט השגת התורה. השגת התורה מוז דאך זיין די גאנצע זאך אז נישט פארשטייסטו דאך נישט אז דו קענסט נישט רעכענען אויף איין מאל אלעס, נישט נאר דו קענסט פארגעסן ס'וועט זיין עפעס א סתירה אבער מער ווייל די אור דערפון די השגה דערפון די שכל דערפון וועט נישט זיין ביי דיר, קענסט זאגן איך פארשטיי למשל אויב איינער זאגט ער פארשטייט א מהלך א לאנגע פשעטל, א לאנגע שטיקל תורה, א לאנגע חשבון, כ'קען וויסן יעדע סטעפ פון די חשבון אויפאמאל, בסדר, אבער דאס נאך, די חכמה ליגט אפילו נישט אין יעדע סטעפ פון די חשבון, די חכמה ליגט דאך אין די גאנצע זאך, אויב דו קענסט נישט די גאנצע זאך מוזט דיך סומך זיין אויף דיין זכרון, אדער אויף דיין ספר, אדער אויף דיין לייברערי, אדער אויף דיין אוצר החכמה, קענסט עס דאך נישט. און ווי מ'זאגט שבת, מענטשן מאכט ליצנות אז שבת קען מען ווערן א ווי זאגט ער? עם הארץ אימת שבת עליו ווייל ער קען נישט סוירטשען אין זיין ספר. דאס איז דאך א טיפע ווארט. ווייל שבת איז דאך א זמן מנוחה, שבת איז דאך די טייטש אז איך דארף קענען וויסן וואס איך האב אין מיין קאפ, נישט גיין נאכקוקן, נישט גיין פרעגן די רב, גיין נאך נאכלויפן, נאכזוכן, וואס ליגט אין מיין קאפ, וואס ליגט אין מיין הארץ, ליגט דארט די גאנצע תורה אדער ליגט קוים עפעס א האלבע שטיקל תורה? דאס איז די קשיא, דאס איז די תמיהה, דאס איז די, מ'קען זאגן די פליאה וואס איז דא. פאר יעדער לימוד התורה, און אויף דעם קשיא איז דא א תירוץ, נישט, כ'זאג נישט די קשיא כדי זאל מען זיך מייאש זיין, כדי מען זאל זאגן אז אזוי ווי דער מדרש זאגט אנה יכנס כל הפשתן הזה, ווי דער מדרש זאגט א טיפש גייט די תורה איז אזוי לאנג זאגט ער ווי וועט עס אנקומען? און דער תירוץ איז נישט די פראקטישע תירוץ אז יא מען וועט לערנען אזוי ווי דער מדרש זאגט פרק אחד יעדן טאג, צום סוף וועט עס ערגעץ זיין אין די זיכרון. נאר די תירוץ איז טאקע אין די עולם הרוחני, די תירוץ איז טאקע אין די שלימות התורה, און דאס איז אויך נאך א טייטש פון די ווארט תורת השם תמימה, און מען לערנט און בפרט ווער ס'לערנט אין די קבלה וועג פון טראכטן ווייסט אז שלימות מיינט אז אין יעדע פרט איז דא די גאנצע זאך, תורת השם תמימה. טייטש, ס'קען נישט זיין וואס די קלענסטע שיעור, מ'קען פרעגן א שאלה, וואס איז די קלענסטע שיעור פון תלמוד תורה? ס'דאך יעדע זאך האט דאך א שיעור, יא? שיעורין הלכה למשה מסיני, א די קלענסטע מידה אכילה איז א כזית, די קלענסטע שתיה איז א רביעית, און אזוי ווייטער. וואס איז די קלענסטע שיעור פון תורה? מ'וועט פרעגן אזוי וואס מ'זאל מאכן, מ'קען מאכן ברכת התורה אויף דעם אפשר, יא? וואס איז די קלענסטע שיעור פון תורה? וואס זאל הייסן קדושת התורה, וואס זאל הייסן די שם הוויה, וואס זאל הייסן די די קלארקייט פון געטליכקייט וואס הייסט תורה? די קליינע תירוץ איז אז די קלענסטע שיעור פון תורה איז כל התורה כולה. נישט דא, ס'נישט דא קלענער פון דעם. ווייניגער פון כל התורה כולה איז נישט קיין תורה. תורת השם תמימה. נאר וואס? כל התורה כולה קען זיך אפשפיגלען און דאס די גאנצע גליק פון תורה, די גאנצע שארפקייט פון תורה, קען זיך אפשפיגלען אין איין פסוק, אין איין ווארט. אין איין אות, כל הלומד מחברו אות אחת, און איין אות פון תורה וואס איז א ריכטיגע אות פון תורה, תורת אמת, וואס איז א שקר איז אפילו עס איז א גרויסע לאנגע פשעטל איז עס שקר, אויב ס'איז תורת אמת, אויב ס'איז תורת חיים, איז איין ווארט פון תורה איז כולל כל תורה כולה. און די זעלבע זאך מען זאגן אין איין שעה אין איין מינוט וואס מען לערנט תורה דאס איז א מינוט וואס איז למעלה מן הזמן ס'איז נישט ס'איז מוגבל צו די מינוט און די מינוט פיט אריין ס'פיט אריין דאס איז א מיעוט המחזיק את המרובה ס'פיט אריין אין די מינוט תורה אזוי ווי די ארון ס'פיט אריין אין די אין די מינוט כל התורה כולה און ס'שפיגלט זיך אפ כל התורה כולה לפי וויפיל א מענטש ווייסט וויפיל א מענטש קען וויסן מוז זיך אפשפיגלען אין דעם כל התורה כולה. און אוודאי איז אין דעם דא א גאנצע סדר הליכה, א גאנצע סדר מדריגות, מיינט נישט אז די ערשטע אות וואס מען לערנט ווייסט מען שוין כל התורה כולה, אבער מען ווייסט, עס האט די חשיבות, עס האט די ערך, עס האט די גדולה, עס האט די שלימות פון כל התורה כולה, און מען לערנט איין זאך, און שפעטער גייט מען אריבער און מען לערנט נאכאמאל די זאך. איז אט דא אין דעם נאכאמאל כל התורה כולה, און ס'איז דא אין דעם נאך א פשט פון כל התורה כולה, אזוי די תורה איז געמאכט אזוי ווי לחם משנה, ס'איז א שלימות געבויט פון אסאך שלימות, נישט א שלימות געבויט פון אסאך חלקים, וואס רוב עניני העולם מ'קען זאגן זענען א שלימות געבויט פון אסאך חלקים, יעדע חלק פאר זיך, איין דאלער פאר זיך טוט גארנישט, בדארף מען אסאך דאלערס קען מען עפעס קויפן. יעדע דאלער, יעדע שטיקל תורה פאר זיך, יעדע פרשה פאר זיך האט שוין אין זיך די גאנצע, מ'קען זאגן ס'האט א אנהייב, א מיטן, א סוף, ס'האט די גאנצע מעשה. און צו דעם מוזטו צולייגן נאכאמאל כל התורה כולה מארגן, און נאכאמאל כל התורה כולה אין די נעקסטע פסוק, און נאכאמאל כל התורה כולה אין די נעקסטע פרשה. און פון די ריבוי עולמות, דורך דעם נוצן חזל ווען זיי ווילן נוצן די לשון זאגן זיי יעדע תלמיד חכם יעדע צדיק האט מוז זוכה זיין צו דרײַ הונדערט און צען עולמות, וואס הייסט דרײַ הונדערט און צען עולמות? וואס איז נישט גענוג דרײַ הונדערט און צען דאלער אדער דרײַ הונדערט און צען מלאכים, איך ווייס וואס מען טיילט דארט אין גן עדן, וואס די די נוסח פון עולמות עס שטייט ועלמות אין מספר ס'דא אן א סוף עולמות מען קען זוכה זיין א עולם איז די די בעסטע זיי וועג פון זאגן א שלימות די גאנצע זאך די גאנצע וועלט כל העולם כולו און די שכר התורה איז נישט עס האבן די גאנצע וועלט יעדע שטיקל תורה דארף זיין די גאנצע וועלט און אויב מען קען מארגן האבן נאך א שטיקל תורה טייטש ס'דא נאך א גאנצע וועלט און נאך א גאנצע וועלט און פון דעם ווערט נאך א גרעסערע שלימות א שלימות המצטרפת פון אסאך שטיקלעך שלימות. און אזוי ליינען אונז טאקע די תורה, אונז זאלן זיין קלאר, דאס איז נאך א וועג פון זאגן אז די תורה איז די שבת'דיגע תורה, אין די תורת האמת, איז נישטא קיינמאל קיין צער, שטייט אויף דעם אין די גמרא מחשבה מועלת לדברי תורה. איך מיין דער סוד איז דאס, ס'איז ווי איינער זעצט זיך אוועק לערנען א בלאט, מען זאגט לב חכם לימינו לב כסיל לשמאלו, יא? אזא ווערטל פון די משגיחים, אז א חכם קוקט אויף די רעכטע זייט וויפיל בלאט ער האט שוין געענדיגט לערנען, א כסיל קוקט אויף די לינקע זייט כ'האב נאך אזויפיל פעידזשעס צו לערנען. די קוקן אויף די פעידזשעס וואס מען דארף נאך לערנען, איז לכאורה א טבעיות'דיגע זאך וואס קומט ארויס פון לימוד התורה, ווילסט דאך לערנען, ווייסט איך וויל דאך לערנען די גאנצע ספר, כ'וויל דאך לערנען די גאנצע מסכתא, גלייך קומט מיט דעם אזוי ווי כל התחלות קשות, גלייך קומט מיט דעם אזא גבורות, גלייך קומט מיט דעם אזא חסרון, אוי אבער איך קען דאך נישט כל התורה כולה, איך דארף דאך לערנען נאך, און ווי מער א מענטש לערנט זיך יש לו מנה רוצה מאתיים, ווייסט ער ווייניגער, ווייסט ער נאך נאך זאכן ער דארף לערנען, פון דעם קומט אויס אז ער האט א זייער א אנגעצויגענע תורה, זייער א תורה מיט זייער אסאך גבורות, תורה מיט זייער אסאך סעדנעס, זייער אסאך הרגשת חסרון, וואס דאס איז די היפך פון הרגשת שלימות. ווען מען זאגט אז ס'דא אזאך וואס הייסט שמחת התורה, וואס א חלק עיקרי פון די תורה, ס'דא די תענוג התורה, שמחת התורה מיינט אז מען ס'פעלט קיינמאל נישט קיין תורה, אזוי ווי ס'שטייט לא תחסר כל בה, אזוי ווי ס'שטייט אויף שבת כל מלאכתך עשויה, יעדע שטיקל תורה איז גענוג אויף אויף אלעס, ס'איז גענוג, ס'איז אזוי ווי שיש די באלהותו לכל בריה, ס'איז די. און דאס וואס מ'וועט לערנען מארגן איז מארגן נאכאמאל זיין, ס'מיינט נישט אז ס'איז גענוג, מיינט נאכנישט אז ס'איז געענדיגט, מיינט נאכנישט אז ס'איז תורת השם גמורה, געענדיגט, אפגעלאזט, מיינט אז ס'איז גאנץ, אזוי ווי מ'זאגט ביי שמחת תורה ווען ווען מ' נאר ווי כ'זאג יעדע די שלימות האט אסאך מדריגות, מ'קענסט האבן איין פסוק, קענסט האבן איין פרשה, קענסט האבן כל התורה כולה, האסט געענדיגט א מחזור פון די תורה, אוודאי ווערט געענדיגט די תורה, מ'קען, כ'האב שוין געזאגט די דרשה אין אנדערע קאנטעקסט, ווען מענטשן וואס לעבן נאר אין די צד הגבורות, אבער זייער שטארק מוטשען זיך וויאזוי קען מען מאכן א סיום, מאכט שמחת תורה, מען זאגט מען האט געענדיגט, ברוך השם מען האט געענדיגט די תורה, די לייט דו האסט געענדיגט די תורה האסט אביסעלע אנגעהויבן די תורה, דו ווייסט בכלל וואס דו האסט גערעדט דארט? איינער מאכט א סיום מסכת קומט צו אים עפעס א מעיין א למדן א דייקן א עמקן ער זאגט דו מאכסט א סיום האהאהא דו פארשטייסט דאך נישט די דריטע תוספות וואס אויף יעדע בלאט וואס זאגסטו דו מאכסט א סיום? און ס'איז אוודאי אזא וויכטיגע זאך צו אלעמאל לערנען מער. אבער מ'קען נישט לעבן נאר אין די, דאס הייסט אז האסט נישט קיין שמחת תורה, אין אנדערע ווערטער מ'טאר נישט מאכן נאר די שמחת תורה, די תורה של עצבות, תורה של סעדנעס און חסרון. די תורה של שמחה און אלעמאל די סימן פון תורת אמת, סימן פון תורת הנסתר, סימן פון תורת הפנימיות, עס קומט מיט א געוואלדיגע שמחה, און פארוואס קומט עס מיט אזא געוואלדיגע שמחה? ס'איז דאך א קשיא. פארוואס פארוואס איז ער אזוי צופרידן? איך פרעג אזא שאלה און יעדע איינער וואס האט געעפנט אמאל ספר הזוהר זעהט די זוהר איז מורא'דיג ער טאנצט און שפרינגט פון שמחה אויף יעדע ווארט וואס ער האט יעדע יעדע שטיקל תורה יעדע מענטש מדרש וואס ער מאכט איז ער ממש אזוי צופרידן ממש ס'האט זיך געלוינט צו קומען אויף די וועלט פאר דעם כ'הער ס'איז א שטיקל תורה וואס וואס איז דאס גרויסע שמחה? בשלמא דו קומסט צום סוף כ'ווייס קומען צום סוף פון די גאנצע ספר וועסטו מאכן א סעודה. דער זוהר האלט נישט אז מען דארף מאכן א סיום, מען דארף זיך שיכור ווערן, מען דארף טאנצן, מען דארף זינגען, נאר ווען מען ענדיגט עפעס א ספר, נאר ווען מען ענדיגט עפעס א גאנצע ענין. ער האלט אז יעדע מינוט, יעדע יעדע שטיקל דבר תורה, יעדע מאל מען שטייט אויף אינדערפרי, און מען קען זען דער זוהר האט געשריבן כפי סדר הלימוד פון די מחברי הזוהר, ער שטייט אויף ביינאכט, קומי רוני בלילה, אין רינה של תורה אלא בלילה, ער מאכט די. שירת התורה, און ער שטייט אויף און ער זאגט אה, איך בין אויפגעשטאנען צו זינגען, צו זאגן די דברי תורה, און ער איז ממש צופרידן, ער איז ממש, די גאנצע שמחת תורה געשעט ביי מיר די נאכט. און דאס איז וויבאלד, און בפרט על פי פנימיות, ס'איז דאך אזוי די כלל וואס מיר לערנען אין קבלה ספרים, די כלל וואס הייסט כלל ופרט וכלל, דאס הייסט אז יעדע פרט איז דא נאך א כלל פון די גאנצע כלל, וואס מען רופט דאס די התכללות, יא אזוי ווי דער אריזל האט געלערנט אז ווילאנג יעדע זאך האט נישט די גאנצע שלימות איז ער איז ער חסר, עס איז דא א עולם השבירה עס איז דא אלע מיני ענינים בלתי רצויים, און תיקון הייסט אז יעדע אין זיין שפראך, יעדע פרצוף אדער מען זאל זאגן יעדע שטיקל תורה איז א קומה שלימה פאר זיך איז א לעבעדיגע זאך איז א גאנצע זאך אזוי ווי די דין פון א דבר שלם דבר בריה וואס ווערט נישט בטל. ס'איז דבר שלם, ס'איז א גאנצע זאך, ס'איז תורת השם תמימה, ס'איז די מינימום שיעור תורה וואס איז כל התורה כולה. און וועגן דעם איז ער ממש שמחת תורה, מ'מאכט ממש א יחוד פון די תורה, מ'מאכט ממש א שמחה פון די תורה, א שלימות, ער פילט זיך אינגאנצן העפי מיט די איין ווארט וואס ער האט געזאגט דא אויף די פסוק, און מארגן, שפעטער, אדער אפאר מינוט שפעטער, גייט ער ווייטער די נעקסטע פרשה, און אין די פרשה איז ער אינגאנצן אינגאנצן צופרידן, און ס'בויט זיך אזוי א תורה וואס איז כולו שמחה מכל צד, וואס איז כולו שלימות מכל צד, וואס איז נישט דא אין דעם קיין שום דופי, וואס איז נישט דא אין דעם קיין שום עצב, ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. און אזוי זאגן אונז דאך ממש די סדר התורה עצמה. סדר התורה עצמה וואס חזר'ט זיך איבער און מ'גייט אהין און צוריק, ווייל דאס איז דאך די סדר המציאות אונז איז א מענטש. איך זאג אלעמאל אז מ'וואלטן געעקספעקט, קוקט למשל רמב ם, איך ווייס א ספר וואס מורא'דיג מסודר, ס'הייבט זיך אן, פרק א', פרק ב', ס'גייט אויפן סדר. די רמב ם איז א ספר וואס איז געשריבן מיט מער סדר, אפשר נישט, אפשר די רמב ם איז געווען מיוחד האט יא געקענט, אבער מער סדר ווי רוב מענטשן האבן, רוב מענטשן לערנען אביסל היינט, און נישט נאר אביסל היינט מצד די לימוד, מצד די קאפ, וואס ער דארף קענען, דארף דאך קענען אריינגיין אין א נקודה, און דארף קענען אריינגיין אין א סוגיא פון די צד פון יענע צד, מער, אין אנדערע ווערטער, די וועג וויאזוי מענטשן לערנען, בני אדם לערנט, איז מער ווי א גמרא ווי א רמב ם. נאר ולא עוד אלא אז א נארמאלער מענטש ווען ער לערנט קומט אים אריין אלע מיני דיסטרעקשאנס אין די צייט, יא היינט האב איך געוואלט לערנען ביז דערווייל איז געווען ס'האט זיך צובראכן עפעס מ'דארף גיין פאררעכטן, איז דאס דאך אויך א חלק פון די מציאות ווען מ'רעדט פון די קליינע פון די מיעוט המחזיק את המרובה פון די מיעוט די מיעוט פון ימי בני אדם פון די חיי בני אדם. נישט נאר איז עס קליין אז מען קען נישט לערנען די סדר פון כל התורה כולה באריכות אויף איינמאל, נאר עס איז אויך קליין אדער מען קען זאגן עס האט אויך די אספעקט וואס ס'רעדט, ס'מוז רעדן מיט אלע מיני מציאות'ן וואס דרייט זיך ארום. און אמאל זאגט מען אז אויב ס'וואלט געווען אפשר א דיעל אז אויב מען זאל נישט גורס זיין די וועלט כל המפסיק ממשנתו זאגט מה נאה אילן זה, אבער אפילו ווען מען פרובירט עס גייט עס דאך נישט, אמאל דארף מען גיין אויף א וועג דא שטייט דאך ממש די פסוק חומש, א פסוק קריאת שמע וואס מען זאגט יעדן טאג, זאגט דאך ממש בפירוש, און ס'איז כמעט א פלא אז מען כאפט עס נישט, און ער זאגט, יא ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, מען גייט דאך אויף מצוות לימוד התורה, וואס איז קריאת שמע אליינס אויכעט, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. אין אנדערע ווערטער, אין אלע דריי מצבים אדער פיר פינף מצבים וואס דער פסוק רעכנט אויס, אין יעדע איינס פון זיי, דאס איז די זאך וואס דו ווילסט זיך אויסלערנען, דו ווילסט זיך אויסלערנען ווי אזוי צו לערנען, און ווי אזוי צו לערנען פון בשבתך בביתך, און פון ובלכתך בדרך, פון ובשכבך ובקומך, און פאר דעם, אויב די תורה, און דאס איז די פיקטשער, ס'איז זייער וויכטיג צו כאפן, ס'דא צוויי וועגן ווי אזוי דאס צו ליינען, מען קען זאגן די תורה, מצוות לימוד התורה איז נישט גורס די אלע חילוקים וואס איז דא אין די וועלט, נישט גורס וואו דו ביסט, ס'איז דאך א שלימות שלמעלה פון די וועלט, ממילא סיי בין אם אתה יושב בביתך בין אם אתה הולך בדרך בין אם אתה בשכבך בין אם אתה בקומך, אזוי ווי דער רמב"ם זאגט בין עני בין עשיר כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, דאס איז אזא סארט בין, די תורה איז העכער פון דעם ס'איז נישט גורס די אלע חילוקים. ס'שטייט אבער נישט אזוי, ס'שטייט נישט בין בשבתך בביתך בין בלכתך בדרך, ס'שטייט בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. אנדערע ווערטער מען דארף נישט ארויס דזשאמפען מען דארף נישט ארויס קריכען פון די עולם הזה ווי אונז זענען כדי צו האבען א תורה וואס איז די מריבה פון די תורה וואס איז תורת שם תמימו די תורת שם תמימו איז אזא סארט תמימו וואס ס'איז דא א גאנצע תורה אין א שבט ח ו א ס ח ס'דא א גאנצע תורה אין א לך ח ו א ד ר ח ס'דא א גאנצע תורה אין א ושכח וכו' ס'דא א גאנצע תורה אין א וקמח ח ו. און ווער ס'לערנט אזא סארט תורה, ווערט אים די גאנצע וועלט תורה. ווערט אים יעדע זאך וואס געשעהט תורה. הלוואי זאל מען וויסן ווי אזוי מקיים צו זיין דאס. ס'איז זייער גרינג צו רעדן, ס'מאכט ס'מאכט די וועלט גרינג. אבער איך האף אז ס'איז אזוי.

מ'דארף נישט ווארטן צו זיין אזוי אל תאמר לכשאפנה אשנה, מ'דארף נישט ווארטן אז ס'זאל זיין אזא לכשאפנה, יעצט וואס ס'איז נישט אפנה, יעצט וואס ס'איז ובלכתך בדרך, ס'איז דא תורה פון די וועג, און פון דעם, און באמת ווער ס'לערנט חזל, בפרט ווער ס'לערנט גמרא, וביותר ווער ס'לערנט זוהר וואס איז מפרש די זאך מצד הפנימי, ס'איז נישטא אזא זאך אז אינמיטן, יעצט האלט מען אינמיטן א סוגיא, מ'קען נישט אריינגיין אין א זאך וואס. נישט געווענליך א זאך וואס האט עפעס א שייכות, און די געוויסע ספרים וואס זענען מדייק, מ'קען זעהן מצד הפנימי מער שייכות, און ס'איז אוודאי אמת, ווייל ס'איז דאך די תורה פון יעדע פון יעדע סארט מצב פון ובלכתך בדרך וואס יעדע זאך קען האבן עפעס א שייכות, און ס'האט טאקע עפעס א שייכות, אבער ס'קען זיך מאכן אז למשל, און אונז געדענקען דאס נישט, למשל אז זעהסט אז ס'דא א בלאט גמרא וואס רעדט זיך וועגן. א סוגיא וואס איז שייך צו א געוויסע יום טוב יא זאגן די משל עס איז משל א גוטע משל פאר דעם איז למשל איז פרשת בהעלותך איז צוויי וואכן נאך שבועות ס'איז זיכער אז די שבועות ביי מענטשן וואס וואס פייערן שבועות אזוי ווי מען דארף די גאנצע ספירה סאו אויב עס איז זיכער אז עס איז נאך מהדהד בראש זיכער אז עס איז נאך געווענליך מ'האט געלערנט א כלל אז יעדע זאך אזוי לאנג ווי מען טוט עס אזוי לאנג לאזט עס א רושם. אנדערע ווערטער אז איינער מאכט שבת איין טאג איז א גאנצע זונטאג אזוי שטייט אין אר"י הקדוש אויך איז אין זיין מחשבה נאך דא שבת איינער מאכט פסח זיבן טעג א גאנצע זיבן טעג נאך פסח איז נאך אביסל פסח'דיג מ'קען זעהן די פאקטן אזוי די זעלבע זאך אויב איינער מאכט ספירת העומר נײַן און פֿערציק טעג איז מוז זיין אז נאך נײַן און פֿערציק טעג איז דא עפעס א הדהוד ס'דא עפעס א ווידערקול פון די ספירת העומר עס איז נישט קיין ספק אז די מפרשים, די בעלי מדרש, די בעלי זוהר, וואס זיי לערנען די נעקסטע פרשיות, קאכן זיי זיך נאך, זיי טראכטן נאך פון די תורה, זיי טראכטן נאך פון, דאס איז דאך די פאקטישע וועג, די זעלבע זאך אויב דעמאלטס וואלט ער געהאט א בעיבי, אויב דעמאלטס וואלט מען אויפגעשטאנען חצות, רעדט ער וועגן אויפשטיין חצות, רעדט ער וועגן ווען ער האט געהאט א בעיבי, אדער אויב דעמאלטס איז ער פונקט געגאנגען שפאצירן אויף א וועג, רעדט ער וועגן אויפן וועג, וואס איז אים מעורר, וואס איז אים מגלה, וואס איז אים. וואס ס'צינדט אים אן, וואס איז אים עסאוסיעט מיט די וועג ווי ער איז געגאנגען, די פלאץ ווי ער האט זיך געטראפן, און די אלע זאכן, די סארט מעשות קען מען זען בפירוש אין זוהר הקדוש. רבי אבא האט געעפנט אשרי העם יודעי תרועה. השם באור פניך יהלכון, א פסוק וואס איז א ידוע'דיגע פסוק, א ידוע'דיגע פסוק, און ס'איז דאך די נעקסטע יום טוב איז ראש השנה, אזוי ווי מיר האבן געזאגט פאר א וואך, און ס'איז דער פסוק פון ראש השנה, מ'זאגט עס ביי תקיעת שופר, מ'דרשנ'ט עס אסאך אויף תקיעת שופר הגם. קען זיין תרועה מיינט נישט דווקא אויף תקיעת שופר, ס'דאך דא תרועה, טאקע אינטערעסאנט. טאקע אין די וואכעדיגע סדרה איז שוין דא די תרועה בחצוצרות, הגם ס'איז א אנדערע מצוה פון תקיעת שופר ראש השנה, מ'לערנט שוין אין די משנה פון ראש השנה ס'האט א שייכות, ס'איז די זעלבע סארט זאך, והרעותם בחצוצרות, מ'זאגט עס אין די פסוקים פון שופר איז אפילו די פסוק פון די וואך, ס'איז די זעלבע סארט זאך, ס'איז אוודאי א חלק פון די זעלבע סארט ענין, אשרי העם יודעי תרועה. און אונז האבן אלעמאל געלערנט, געלערנט אסאך מאל, און די זוהר רעדט אסאך מאל אין דא, אז עס הייסט יודעי תרועה, שטייט נישט אשרי העם תוקעי תרועה. וואס דאס מיינט אז ס'איז דא א געוואלדיגע ידיעה, ס'איז דא א אויפטו פון די תרועה, און תרועה איז נאר א משל, אינטערעסאנט וויאזוי מען קוקט עס אן, ס'איז א משל מיין איך צו זאגן אז נישט אז ס'איז נישט קיין זאך וואס מען טוט, מען טוט עס דאך. אבער ס'איז א חלק, ס'איז א א גוטע משל, און מ'לערנט אסאך מאל וועגן מצוות מעשיות, ס'דא געוויסע מצוות וואס טרעפן זיך אלס משלים אויף אלע אנדערע מצוות, מ'לערנט אסאך מאל לולב, שופר, תפילין אפשר. און שופר איז א געוואלדיגע משל אויף מצוות, אויף וואס אז מצוות מעשיות, דווקא מצוות מעשיות. אבער ווען מ'ווייסט וואס מ'טוט מיט זיי, טון טון זיי עפעס אויף, ס'איז דאך, אונז ווייסן, יעדער איינער ווייסט, די די ליסט זיך א גמרא, און ס'איז אפשר איינער פון די איינציגסטע מצוות מעשיות וואס אונז זענען מקיים, הגם יעדער איינער קען זאגן רחמנא אמר תקעו און אזוי ווייטער, למעשה, הלכה למעשה איז דא, צו די רמבם'ס פשט, צו די גמרא'ס פשט, אה, און די רמבם'ס פשט איז אז מ'זאל תשובה טון, די גמרא'ס פשט איז אז מ'זאל מעורר זיין רחמים, יא.

רחמים למעלה. אדער א אנדער וועג פון עס זאגן, ווען מ'וויל עס זאגן מער דירעקט, גייט די שופר וואס אונז בלאזן דא, איז גורם אז ס'זאל בלאזן א שופר אין הימל. אז ס'זאל בלאזן א שופר, אפשר איז עס נישט א שופר אזוי ווי א שופר גשמי, אבער א זאך וואס הייסט שופר, זאל בלאזן אין אין אין די עולמות עליונים, אין אין עולם העליון. איז דאס דאך אוודאי אשרי העם, אשרי די וואס האבן אזעלכע סארט מצוות, זייער מצוות קענען טוהן, מען קען בלאזן, מען קען בלאזן נישט נאר אונטן, נאר בלאזן אויבן, מען קען בלאזן למסע המחנות, מען קען בלאזן לעורר רחמים ונזכרתם לפני, מען קען בלאזן על הצר הצורר אתכם, מען קען בלאזן לשם שמחה, מען קען בלאזן לשם צער, און אזוי אויך אלע מצוות און אלע תפילות און אלע ענינים וואס אונז טוען, מען קען זיי טוהן פאר אלע זאכן און זיי קען, ס'ארבעט.

כביכול קען מען מעורר זיין די גאנצע זאך. און די ידיעה אשרי העם דאס איז ממש די די גרעסטע יסוד, די גרעסטע זאך וואס וואס אונז זענען אינטערעסירט אין, וואס מאכט אונז בכלל פאר מענטשן, וואס מאכט אונז בכלל פאר אידן.

דאס איז די גאנצע זאך, די גאנצע זאך פון זיין א מענטש, די גאנצע זאך פון זיין א איד, דאס איז די גאנצע זאך, אזוי ווי מען זאגט אז די תורה איז די טעג טאג טעגליכע תורה, אבער ס'איז לא פחות מכל התורה כולה, לא פחות איין תרועה וואס מען בלאזט דא, תקיעה אחת היא תקיעה, וואס עס בלאזט אין אלע אלע עולמות, און יעדע איינס איז א גאנצע עולם, אבער ס'בלאזט אין אלע עולמות. דאס איז די קלענסטע שיעור תקיעה, דאס איז די קלענסטע שיעור מצוה, די קלענסטע שיעור תורה. און מען זעט עס למעשה גלייך ביי די ערשטע התחלה, אונז האלטן נאך דא פון די סדר פון פסח ביז ראש השנה, זייער ווייניג מענטשן געדענקען צו האלטן קאפ פון דארט, די זוהר האלט אלעמאל קאפ, די זוהר סיי ווען רעדט פון פסח, פון את חג המצות תשמור, סיי דא אין בהעלותך און נאך פלעצער, געדענקט אז די אידן, די יודעי תרועה האבן אונז געירשנט פון פסח, די יודעי תרועה האבן אונז געירשנט פון בני בכורי ישראל, וואס מיינט בני בכורי ישראל? מיינט אסאך זאכן, ס'מיינט זיכער אויך אז כביכול בני בכורי ישראל, אזוי ווי א זון, אזוי ווי כאמה כבתה, אזוי ווי א זון אזוי איז דער טאטע, און א בכור בפרט, א בכור איז אזא סארט זון וואס מאכט די טאטע פאר א טאטע, אזוי ווי די אידן טוען, טוט כביכול, טוט זיך אין עולם אצילות. און אזוי זעהט מען ביי די לילה וואס איז די נאכט פון בני בכורי ישראל, די נאכט פון אני יוצא בתוך מצרים, אני ולא מלאך יוצא בתוך מצרים, אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור, קיינער קען נישט מבחין זיין, זייער ווייניג קענען האבן די ידיעה, די יודעי תרועה, וואס א איד קען מבחין זיין פון א טיפה פון בכור, דאס הייסט א אידישע טיפה וואס טוט עפעס אויף, ווי מען זאגט פון א נער בוכה, ער וויינט ער וויינט און ער טוט עפעס אויף, ער וויינט נישט סתם, וויינט נישט אויף ספילד מילק. און א טיפה של א תולה קלא אילן בבגדו, יא ער מאכט די זעלבע עס זעט אויס די זעלבע אבער עס טוט גארנישט אויף. און די די גאנצע זאך אז מען פרעגט אמאל א קשיא, איך זאג אלעס וואס איך זאג דא איז איך זאג איבער מער ווייניגער די זוהר דא אין בהעלותך, מען פרעגט אלעמאל א קשיא, אויב ס'איז די גאנצע בני בכורי ישראל, אויב ס'איז די גאנצע אני יוצא בתוך מצרים, וואס איז די מעשה מיט די דם וואס מ'האט געדארפט לייגן? ס'איז דאך די זעלבע נאכט וואס די אייבערשטער ווייזט אז ער טוט אלעס, די אייבערשטער ווייזט אז אני הוא. אבער די אייבערשטער הייסט נאך פאר די אידן זאלן לייגן בלוט אויפן טיר על שתי המזוזות, כדי אז ער זאל וויסן ופסח על הפתח, ס'איז דאך ממש א סתירה, נישט סתם א סתירה. איז דאך ממש א סתירה מיניה וביה, ס'איז די גרעסטע סתירה וואס קען זיין, דא זאגסטו אז דו ביסט די גאט, דו ביסט דער וואס מבחין, און דא זאגסטו איך דארף ענדליך מאכן א סיין, היתכן? האבן שוין די חז"ל באמערקט די קשיא, דרך אגב דער המשך פון די זעלבע משנה, משנה וואס יעדער איינער קען אין ראש השנה וואס איז זיכער די משנה פון כוונת תקיעת שופר, אז די משנה זאגט, וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה און די המשך עס ווערט נישט געברענגט אין משנה ראש השנה אבער עס איז אין די מכילתא טאקע אין פרשת בא איז וכי דם ממית ודם מחיה כ'דענק נישט ממש די נוסח אבער די ענין נאר וואס זאגט די מכילתא די תירוץ אז די מצוה פון דם פסח פון דם מילה דאס האט מגין געווען, ווייטער דארף מען פארשטיין אז די תירוץ האט דאך גארנישט פארענטפערט, נו, אז עס איז זכות המצוה, און קענסט דאך פרעגן די זעלבע קשיא, די אייבערשטער דארף עפעס זכות המצוה? אויב די אייבערשטער דארף אז מען זאל טון מצוות קען מען דאך מיטן זעלבן זאגן אז די אייבערשטער דארף מען זאל קוקן אויף א נחש הנחושת צו עפעס אזוי, וואס איז די גרויסע חילוק צו ירים משה ידו? ירים משה ידו איז דאך תפילה וואס איז אזוי שווער? ירים משה ידו ווען ער דאווענט איז גובר ישראל ווען ער דאווענט נישט איז גובר עמלק, וואס איז די משנה שווער געווען? און וואס איז די תירוץ אז בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה משעבדין את ליבם? די תירוץ לפי די וועג וואס אונז זאגן יעצט די תירוץ פון אלעס קומט אמתדיג אן צו די תירוץ פון די דם על המשקוף וואס די תירוץ פון מצוות וואס די תירוץ פון בני בכורי ישראל. וואס די תירוץ זאגט אז די גאנצע ווארט פון יציאת מצרים, די גאנצע ווארט פון זיין א איד, די גאנצע ווארט פון זיין די אשרי העם, די וואס מען קען זיי לויבן, איז צו זיין די וואס די אייבערשטער האט מיט זיי א ברית, דאס הייסט דם פסח ודם מילה, און די אייבערשטער האט מיט זיי א ברית וואס זאגט אז זייער תקיעה וועט זיין א תקיעה פון אלע עולמות, וואס זאגט אז זייער לייגן דם נאר אזוי וועט ווערן. ופסחתי עליכם, וועט ווערן רחמים, וועט ווערן חיים, אפשר אפילו די הריגת בכורי מצרים איז מרומז אין די דם וואס מען לייגט דא. אויב ס'וואלט געווען יציאת מצרים אן די דם על המשקוף וואלט דאס געמיסט די גאנצע באוט, נישט אז דאס איז עפעס א בדיעבד, ווייסט, אויב איינער טראכט נאך אז מ'דארף א סגולה האט מען צוגעגעבן א סגולה. נאר ווען ס'וואלט נישט געווען די נתתם את הדם על המשקוף וואלט געפעלט די גאנצע זאך, וואלט געווען די אייבערשטער טוט אלעס אליינס, וואלט געווען אז די אייבערשטער טוט אלעס בלי קשר צו מעשה בני אדם, דאס איז דאך נישט די גאנצע זאך, די גאנצע זאך וואס אונז ווילן האבן איז אז דאס וואס א מענטש קען טון דא, דאס איז גורם אז די וועלט זאל זיך טוישן, דאס איז גורם די תרועה וואס ער בלאזט דא דאס איז גורם, איך וויל נישט איך וויל נישט אז ס'זאל זאגן אז די אייבערשטער מאכט אלעס, איך וויל נישט זאגן אז די. די וועלט געשעהט פון זיך אליינס. מען וויל זאגן אז די תרועה פון די מענטשן און ממילא די זעלבע זאך לויט דעמאלטס קומט אויס אז אלעס וואס א מענטש טוט איז אינעפעקטיוו ווייל די ענד פון די דעי איז די אייבערשטער פירט אלעס און ער טוט גארנישט. ניין אונז ווילן זאגן די גאנצע ווארט פון די בחירה בישראל בני בכורי ישראל וויל זאגן אז דאס וואס די מענטש טוט דאס טוט אלעס. דאס וואס די מענטש טוט. מען לייגט א דם דא דאס מאכט אז ס'זאל זיין דם אין עולמות עליונים, אז ווען א מענטש בלאזט שופר דא, דאס מאכט אז ס'זאל זיין א דאם, א שופר אין עולמות עליונים, דאס אז א מענטש צינדט די מנורה דא, בהעלותך את הנרות, איז יאירו שבעת הנרות, די שבעת הנרות זענען נישט די זעלבע שבעת הנרות וואס דא אונטן וויל דער זוהר טייטשן, ער וויל טייטשן בהעלותך את הנרות ווען דאס איז די לשון העלאה. ווי ביסטו מעלה די די לעכט וואס ער צינד דא וואס דער כהן צינד זענען עולה צו אלע עולמות זענען עולה למעלה למעלה און ס'צינד שבעת הנרות זיבן אנדערע עולמות אפשר אדער זיבן אנדערע לעכט וואס אל מול פני המנורה העלה נרותיה דאס זענען די אלע נרות וואס זענען מאיר. בעולמות עליונים וואס זענען מאיר דורך די מעשה פון ויעש כן אהרן און דאס איז אויך די מעשה וואס איז די אינטערסאנטע זאך וואס האבן גערעדט שוין לעצטע וואך אביסל די פרשיות אלע פרשיות דא זענען סיי מעשות און סיי מצוות עפעס א גאנצע מישמאש פון מעשות און מצוות און ס'איז אינטערסאנט אז די מצוה מצוה וואס שטייט דא פון בהעלותך את הנרות שטייט אויך קומט אויך מיט די מעשה ויעש כן אהרן, למעשה איז די מצוה לכאורה נישט מחדש כמעט גארנישט אין די הלכה אפשר איז נאר מחודש געווארן די מעשה דא, און ס'אויך אינטערעסאנט וואס קומט עס דא אריין ס'איז דאך לכאורה האט מען נישט געדארפט צינדן די מנורה ווען סוף שבעת ימי מילואים איך ווייס אין פרשת שמיני איך ווייס נישט ווען אדער שוין פארדעם אפשר האט מען שוין געצינדן די מנורה דא שטייט נאכאמאל ויעש כן אהרן אז ער האט געצינדן די מנורה. און דאס הייסט אז די מעשה בני אדם איז די וויכטיגע חידוש דא, און אפשר די מנורה איז א סימבאל פון די גאנצע זאך, מיר האבן גערעדט פאריאר מער, מנורה קען זיין א סימבאל פון א סאך זאכן, די ריזיגע חידוש דא ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה ה' אז אהרן האט עס טאקע געטון, און עס קען זיין אז דאס איז א סגולה פון אהרן, דאס אז שפעטער רעדט מען פון די בחירה פון אהרן פון בני לוי און אזוי ווייטער, נישט יעדע איינער קען עס טון. די נשיאים האבן געטון זאכן, ס'איז אבער איין זאך, אבער נשיאים האבן נישט געקענט, אויב זיי וואלטן געצינדן די מנורה וואלט עס נישט געארבעט, ס'וואלט געווארן לעכטיג אבער ס'וואלט נישט געווארן, אל מול פני המנורה העלה נרותיה ס'וואלט נישט געווארן כמראה אשר ה' את משה, ס'וואלט נישט געווארן כאשר ציווה ה' את משה, ס'וואלט נישט געלאכטן די אלע עולמות ווי ס'דארף לעכטן, אויף דעם דארף מען האבן אהרן הכהן וואס ער איז פאר די עבודה, יעדע זאך האט זיך זיין מענטש, פאר די עבודה איז ער געווען דער כהן וואס איז יודעי תרועה וואס איז יודע.

נו, חלישת הדעת, וואס וואלט מען געדארפט זאגן, לפי די שיטת הבין בשכבך ובין בקומך, לפי די שיטת התורה וואס איז נישט גורס וואס איז די חלוקה, דארף זאגן אהרן, דו ביסט נישט קיין נשיא, דו ביסט, איך מיין, אפשר ביסט א נשיא פון די שבט לוי, איך ווייס, דו ביסט נישט פון די נשיאים, דו האסט א, די, וואס גייט דיך אן, די גאנ, וואס איז די מין חלישת הדעת, וואס, ווי קומט אזא זאך, חלישת הדעת איז א קליין, א קינדערישקייט, א קלייניגקייט, נישט די זאך. אבער ניין, פון די סארט חלישות הדעת, א קליינע מציאות, א קליינע זאך אויף דער וועלט, איז געבוירן געווארן א גאנצע, א גאנצע מצוה, א גאנצע ויעש כן אהרן, אפשר, אפשר דווקא דורך משים לב זיין צו די חלישות הדעת, אפשר דווקא דורך מאכן א עסק פון די חלישות הדעת, האט געארבעט בעסער די הדלקת המנורה, פארוואס? אזוי האט עס, ווייל אזוי איז עס געקומען, ווייל ס'איז שלך לעולם קיימת, דאס איז די עבודה פון וואס עס טאקע באלאנגט פאר אהרן, ער האט נישט עומד געווען אויף דעם ביז דעמאלטס. פון דעם אפשר קומט אפילו נאך מנורות פון חנוכה פון שמדליקים בניו וואס איז אלץ בתור די מענטשן וואס זיי קענען נעמען פון די קלייניקייטן פון שינויים, חנוכה איז דאך א מצוה מחודשת, איז דאך נישט קיין מצוה וואס איז געווען, אזוי ווי נישט קיין מצוה לדורות, ס'איז א מצוה לדורות שנעשה על ידי חידוש תלמידי חכמים, על ידי כהנים. און זיי האבן גענומען פון זייער לעבן און געמאכט א א נייע מצוה, אזוי ווי אהרן הכהן האט טאקע נישט געמאכט א נייע מצוה אבער געמאכט א נייע אורה, א נייע ליכטיגקייט, א נייע יודעי תרועה פון די מצוה, פון די חלישת הדעת וואס ער האט געהאט. און אזוי זענען די חכמים געגאנגען אויפן וועג בלכתך בדרך, און געגאנגען אויף בערג. זיי האבן געטראכט פון בערג, אפשר איז געווען טאקע דער בערג. עס האט דערמאנט פון די הרי אררט, האט דערמאנט פון ותנח התיבה על הרי אררט וואס איז עפעס א פסוק, א מאדנער פסוק, א זייטיגע זאך, די מבול האט א גאנצע לימוד, מען לערנט זיך פון דעם א גרויסע ענין, מ'דארף זיך פירן מענטשליך אז נישט קומט א מבול, ס'איז א מבול איז א וויכטיגע פרשה בתורה. און עס שטייט פארשידענע פרטים, וויפיל טעג ס'האט גענומען, וועלכע בארג די מבול איז, די תיבה איז געגאנגען אויפקומען און וועלכע בארג. פון דעם האט דער זוהר אריינגעגאנגען אזא אומפריסמעדיגע שטיקל וואס מען דארף אוודאי מער מער אריינקריכן און מער מבחין זיין, אבער נאר לענינינו, און אריינגעגאנגען אין די ענין ווי ס'דא א כלל וואס הייסט כל דבר שיצא מן הכלל לא מן ה. יא לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על כלל כולו יצא אזוי די תורה הייסט די כלל די תורה וואס הייסט די כלל דאס א תורה וואס האבן גערעדט פריער די תורה ארוכה מארץ מדה דאס הייסט די כלל די תורה וואס איז גרעסער פון די גאנצע וועלט ס'איז כולל אלעס נאכדעם איז דא זאכן אין די תורה אליינס אזוי ווי מ'האט געזען די אלע קלייניקייטן די והגית בו יומם ולילה די טאג טעגליכע תורה וואס איז לכאורה יוצא מן הכלל לכאורה שטייט ותנח התיבה על הרי אררט, לכאורה גייען אונז דא אויף א בארג, וואס גייט דווקא אין מיניצי אונז גייען אויף א בארג, לערנען דארף מען לערנען יעדן טאג שוין, די ישיבות מאכן מ'דארף פארן אויף אויף די בערג, איז וואס איז יעצט, נישט תורה, איז בין כך ובין כך דא תורה, אין תורה איז אויך דא בערג, און וואס קומט אריין די בערג, דאס איז א דבר שיוצא מן הכלל. אז עס איז געווארן א פרט, און ווען עס איז א פרט איז לא יוצא מן הכלל, איז לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ס'איז דא אין יעדע פרט פון די תורה די גאנצע כלל, אויב עס וואלט נישט געווען אין דעם די גאנצע כלל וואלט עס נישט געווען קיין תורה, וואלט עס געווען מילי דהדיוטא, וואלט עס געווען דברי חולין, וואלט עס געווען אין דעם דברי חולין, און אזוי אין די תורה, אז מען זעט אז די תורה רעדט פון די לכאורה קלייניקייטן, לכאורה שטותים. לערנט מען זיך אז די שטותים וואס אונז לעבן זענען אויך תורה. קלייניקייטן, דבר שיוצא מן הכלל, די אל תאמר לכשאפנה אשנה, די לכשלא אפנה, איז משמע אז פון דעם קען מען לערנען א כלל כולו, פון דעם לערנען די כלל כולו, און פון דעם לערנען אלע כלל כולו, נישט נאר אז נישט אז אפילו די פרט שיוצא מן הכלל איז הייליג, נאר די גאנצע כלל איז געווארן הייליגער ווען דו האסט פארשטאנען די גאנצע סוד וואס הייסט די סוד פון אשרי העם. יודעי תרועה, פון די קליינע תקיעה וואס ער האט געמאכט האט זיך געבלאזן הוי"ה באור פניך יהלכון.